אדער קומען אל הקודש להשתחוות לפני השם, ווארום א ביאה גלאט בקודש טאר מען ניט, ס'דארף זיין עפעס אין דערוף א תכלית, איז איידער בבואם אל הקודש אדער איידער מ'איז מקריב א קרבן דארף מען ווערן א טהור, און וואס פאר אן אופן ווערט ער א טהור, ורחצו את ידיהם ואת רגליהם, פון דעם כיור נחשת וכנו נחשת.

האבן געבראכט זייערע שפיגלען ווייל דעמאלט איז געווען שפיגלען דורך דערוף וואס מען פלעגט נעמען נחשת קלל און מען פלעגט דאס אזוי אנרייבן אז דאס האט געבלישטשעט עס פלעגט זיך אפשפיגלען דער מראה הפנים און אט אט די מראות המראות האט מען אפגעגעבן למשכן כדי אז אט דערפון זאל מען ניצן צו בויען ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.

און אויב ער האט נאר, אויב ער איז נאר משתדל ועושה בזה, האט ער א מקדש בנוי על תילו, די ושכנתי בתוכו און בתוך כל אחד ואחד מישראל. אט דער מקדש דארף דאך אבער נעמען פון וועלט זאכן, על דרך ווי ס'איז געווען דער משכן האט מען דאך געבראכט דער זהב וכסף ונחושת ווי ער רעכנט אויס,

אז עפעס זאל זיך נישט צוקלעפן, און ווי מ'זעט דאך בטבע בני אדם אז המתאבק עם מנוול, קלעפט זיך צו אים צו אבק ועפר אדער אפילו בלאטע, און ס'איז דאך נישט שייכות מ'זאל בלאטע אריינטראגן חס ושלום אין בית המקדש, אפילו אין הר הבית האט מען דאס אויך נישט געטארט ווי די גמרא זאגט אין סוף ברכות. אויף דערויף איז די עצה אז איידער מען גייט אריין בבית המקדש דארף מען דאס אפוואשן, וואס דארף מען וואשן? דארף מען וואשן אט אט די חלקים פון גוף וואס האבן בעיקר צו טון מיט וועלט, וואס וואס איז דאס? דאס איז ידיים ורגליים, וואס די רגליים ברענגען דאך דעם אדם אין וועלט, מצד עצמו האט ער דאך געדארפט זיין בבית המקדש,

אדער אט דאס מיט וועלכע ער נעמט וועלטיקע זאכן, אדער ער ברענגט אריין אין וועלט זאכן וואס זיינען העכער פון וועלט, וואס דאס ווערט אנגערופן בשם ידיים, און אט דאס דארף מען אפוואשן. וואס הייסט אפוואשן? איז דאס ווי דער דין אין נגלה, בקיצור אז מען נעמט וואסער און מען גיסט ארויף

וואס אט דעמאלט ווערן די ידיים ריין און די רגליים ריין, קען ער אויספירן תפקידו בעולמו, אויף מאכן פון וועלטישע זאכן פון זהב וכסף ונחושת, מאכן דערפון א בית המקדש א משכן לו יתברך. און אין דערוף זאגט מען אז מ'דארף ניט האבן דווקא אזא מין וואס ביי אים איז א שכל גדול ביותר,